ברוך השם, מסכת סוטה, דף י ט, עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, היה נוטל את מנחתה, דער מאן האט גענומען די מנחה, מען קען עס נישט טייטשן אז גייט ארויף אויף דעם כהן, ווייל די מצוה פון כהונה הייבט זיך אהן ערשט ביי דער. הגשה, פון דעמאלט הייבט זיך עס אהן, ביי די קמיצה, ביי די הגשה, דעמאלט הייבט זיך עס אהן, דארף מען טייטשן היה נוטל, דאס גייט ארויף אויף די מאן. מתוך כפיפה מצרית, פון א באסקעט וואס איז געווארן געפלאכטן. פון שטעקעלעך, ונותנה, ווי רשי לערנט און דער מאן גיט עס לתוך כלי שרת אין א כלי שרת, ונותנה על ידה, און מען גיט עס אויף די האנט פון דער פרוי מען זאל מאכן תנופה, וכהן מניח. את ידו מתחתיה ומניפה, און דער כהן לייגט אונטער די האנט אונטן צו מאכן תנופה, תנופה איז אזוי ווי ביי א לולב מוליך און מביא, מעלה און מוריד, און תוספות אין סוכה זאגט, אומעדום ווי שטייט אין דאס לשון כהן מניח ידו. די תחת יד הבעלים ומניף מיינט מען נישט אז דער בעל בית האלט אונטער די כלי צו אונטער די אימורים און דער כהן אונטער דעם, נאר מען מיינט אז דער בעל בית האלט עס אויבן און דער כהן האלט עס פון אונטן. ביי ביכורים זאגט ברענגט תוספות א ראיה אז דער בעל בית האט געהאלטן די ביכורים אויבן און, און תוספות ברענגט אראפ דארטן. דעם תוספות פון וואס תוספות ברענגט ביי אונז אראפ דעם ירושלמי, און תוספות זאגט דא קען מען אויך אזוי לערנען פשט אז דאס וואס דער ירושלמי פרעגט ואין הדבר כעור מיינט ער צו זאגן ווייל אויב ער האלט דער כהן אויבן און זי האלט אונטן איז אי אפשר שלא תיגע, דאס איז דער פשט אין ירושלמי. הניף, דער כהן האט געמאכט תנופה מיט איר צוזאמען והגיש. ס'דא א דין ביי יעדן מנחה אז מען דארף עס ברענגען צו דעם מזבח צו די ווינקל מערבית דרומית קמץ, ער האט אראפגענומען דעם קומץ, והקטיר, ער האט מקטיר געווען דעם קומץ, והשאר נאכל לכהנים, אזוי איז דאך דער דין ביי יעדן מנחה, דעם קוימעץ איז מען מקטיר אויפן מזבח, און די איבריגע עסן די כהנים, נישט ביי יעדן מנחה, ביי מנחת כהנים דעמאלט איז דער דין אז מען איז אלעס מקטיר אויפן מזבח, נאר יעדע מנחה וואס מען נעמט אראפ א קוימעץ איז די שיריים עסן די כהנים. היה משקה, מען האט איר פריער אנגעטרינקען, ואחר כך מקריב את מנחתה, נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה, די מנחה איז דאך שווער, פריער געשטאנען והקטיר אז מען האט שוין מקטיר געווען די מנחה, וואס שטייט דא היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, די גמרא וועט עס באלד פרעגן. און וואס זשע לערנט דער תנא קמא? פריער האט מען איר אנגעטרינקען די מי המרים, נאכער האט מען מקריב געווען די מנחה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, ס'איז געווען פארקערט, מקריב את מנחתה, פריער האט מען מקריב געווען די מנחה, ואחר כך היה משקה, נאכדעם האט מען געגעבן צו טרינקען. שנאמר, שטייט אין פסוק, דער פסוק ווערט דערמאנט, נאכדעם ווי עס ווערט דערמאנט דער דין פון דער מנחה, נאכדעם זאגט דער פסוק ואחר ישקה את האשה את המים, ווייזט אויס ואחר טייטשט זיך אז נאכדעם ווי מען האט מקריב געווען די מנחה גיט מען איר צו טרינקען. ווי וועט זיין אם השקה האט פריער געגעבן צו טרינקען,

הגשה מוז מען אויך מאכן א כהן תחילת קמיצה היא דא איז מכח דעם דין ווייל ווי דארף מען מאכן די הגשה מען דארף עס דערנענטערן צו דעם חודה של מזבח צו דעם ווינקל פון מזבח מערבית דרומית שאין זר קרב למזבח און א זר קאן דארט נישט גיין מוז עס טון א כהן מאכן די הגשה. אבל קידוש כלי וואס מען טוט אריינלייגן די מעל אין דער כלי, כלי שרת, וואס עס ווערט דעמאלט נתקדש קדושת הגוף, ויציקה ובלילה שטעונות שמן כשר בזר, ביי א מנחה פון א סוטה איז בכלל נישט דא קיין שמן, נישט קיין שמן נישט לבונה, נאר ביי אלע מנחות, איז דא דרייערליי מתן שמן, איז ס'ערשטע גיסט מען אריין, ס'דא יציקה און בלילה און מתן שמן בכלי קודם לעשייתם, ס'ערשטע גיסט מען אריין שמן, נאכער לייגט מען אריין די סולת, נאכער גיסט מען צו נאך אויל, מ'זאל אויס וויפיל מ'דארף האבן אויסצומישן, נאכער איז דא יציקה. די איבריגע אויל וואס בלייבט איבער זאל מען דארט אריינגיסן. רש"י דערמאנט דא נאר צווייערליי שמן, יציקה, בלילה, אפשר אין קידוש כלי ליגט שוין אין דעם דער מתן שמן בכלי קודם לעשייתן אויכעט. ונותנה על ידה ער גיט עס אויף איהר האנט להניף אויפצוהייבן. וכהן מניח ידו מתחתיה בגמרא יליף די גמרא לערנט אפ דתנופה צריכה יד בעלים. ויד כהן, ס'דארף זיין ביי תנופה אי דער בעלים אי דער כהן, ובעלים דמנחת סוטה, דער בעלים פון מנחת סוטה, היא אשה, דאס איז דער כהן. והגיש האט עס דערנענטערט לקרן צו דעם ווינקל פון מזבח מערבית דרומית, כדתניא בפרק ג' בסדר מנחות, וכולהו הנך, די זאכן וואס ווערט דא אויסגערעכנט, תנופה און הגשה און קמיצה, כתיבי במנחת סוטה, ס'ווערט דערמאנט אין די תורה ביי מנחת סוטה, תנופה והקרבה, קמיצה והקטרה, הקרבה וואס רש"י זאגט דא מיינט מען הגשה, איז דערנענטערן צום מזבח, והשאר נאכל, שכל הנקמצות, אלע מנחות וואס מען נעמט אראפ א קומץ און מ'איז מקטיר, שיריהן, דאס וואס בלייבט איבער נאכלין. דכתיב עס שטייט תורת בסתם מנחה וזאת תורת המנחה כו' עד והנותרת ממנה שטייט דארטן אז די שיריים ווערן געגעסן ואחר כך מקריב בגמרא פריך די גמרא פרעגט הא תנא ליה ס'איז דאך פריער געשטאנען והקטיר אז ער האט שוין מקטיר געווען די מנחה ומה יקריב עוד לאחר הקטרה נאכדעם ער האט שוין פריער מקטיר געווען וואס זאל ער נאך מקטיר זיין. פלוגתא דרבנן ורב שמעון, בגמרא ילפינן לה מקראי, דא האמער דאך א מחלוקת, די רבנן לערנען, פריער האט ער געגעבן צו טרינקען, און נאכער האט מען מקריב געווען די מנחה, און רב שמעון זאגט פארקערט, פריער די מנחה און נאכדעם געטרינקען, און די גמרא זאגט זיי לערנען עס אפ פון פסוקים, גמרא. אמר ליה רב לעזר, האט רב לעזר געזאגט, סתם רב לעזר וואס ווערט דערמאנט אין גמרא איז רב לעזר בן פדת, רב לעזר בן פדת איז געווען אן אמורא, האט ער געזאגט לרב יאשיה דדריה, צו רב יאשיה'ן וואס איז געווען אין זיין דור, זיכער רעדט מען דאך צו דעם וואס אין זיין דור, מען רעדט דאך נישט צו אזעלכן וואס לעבט נישט. נאך אין זיין דור איז געווען צוויי רבי יאשיה'ס, איינער איז געווען רבי יאשיה הזקן וואס איז נאך געווען פון דעם דור פון די תנאים, ער איז געווען א סאך עלטער, און האט ער דאס געזאגט דדריה אויך צו אן אמורא. רבי יאשיה איז געווען א תנא? ס'איז געווען איין רבי יאשיה וואס ער קריגט מיט רבי יונתן וואס איז א תנא, און דאס ווערט רבי יאשיה הזקן, און דא איז געווען א צווייטער רבי יאשיה וואס איז געווען אן אמורא.

האט ער אים געזאגט, מנלן? דו פרעגסט פון וואנען איך ווייס? והניף כתיב בה, שטייט דארט בפירוש אין פסוק והניף. האט ער געזאגט, דאס ווייס איך, בבעלים מנלן, פון וואנען ווייס איך אז די אישה וואס זי איז די בעלים, זי דארף אויפהייבן, ווייל אין פסוק שטייט ולקח הכהן מיד האישה והניף, ווייזט אויס אז ווער מאכט די תנופה? דער כהן, און דא אין דער משנה זעען מיר,

ידיו תביאינה גייט ארויף אויף די בעלים, ידיו תביאינה להניף. זאג מיר אזוי, לערן איך אפ שלמים פון סוטה, מה כאן כהן, אזוי ווי ביי סוטה שטייט דאך בפירוש א כהן, אף להלן כהן, איז ביי שלמים בפירוש שטייט טאקע די בעלים, נאר דער כהן דארף אויך מאכן תנופה. ומה להלן בעלים, אזוי ווי ביי שלמים מאכט תנופה די בעלים אף כאן בעלים, הא כיצד? מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף און ער טוט אויפהייבן. אויך די זעלבע זאך ביי סוטה, אז ער האלט די האנט אונטער איר האנט און ער הייבט אויף, תוספות רעדט שוין פון דעם, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, הניף והגיש קמץ היה, און נאכדעם קמץ שטייט דערמאנט אין דער משנה והקטיר, און ר'האט עס שוין מקטיר געווען, נאכהער שטייט אין דער משנה היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, פרעגט די גמרא, הא אקרבה? מ'האט דאך שוין אים מקריב געווען פאר השקאה, שטייט דאך קמץ והקטיר, און נאכדעם שטייט היה משקה, אז מ'האט עס מקטיר געווען פאר די השקאה. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, די משנה זאגט אזוי, סדר מנחות כיצד, וועלכע עבודות דארף מען טון ביי די מנחה, הניף, מ'מאכט תנופה, והגיש, מען טוט עס דערנענטערן צו קרן דרומית מערבית פון מזבח, קמץ, מען נעמט אראפ א קומץ, והקטיר, און מ'איז מקטיר דעם קומץ, און נאכדעם מ'איז מקטיר דעם קומץ, והשאר נאכל לכהן. איז דא אויך גייט ער מיר נישט דערציילן דעם דין פון השקאה אינגאנצן, ער גייט מיר נאר דערציילן דער סדר פון מקריב זיין די מנחת סוטה, אז ס'איז תנופה און הגשה און קמיצה און הקטרה. יעצט גייט ער מיר זאגן ווען מען גייט עס מקריב זיין ווי אזוי איז דאס? ווען איז מען דאס מקטיר? צו פאר דער השקאה איידער מען גיט עס צו טרינקען צו נאכדעם מען גיט עס צו טרינקען? ובהשקאה גופא פליגי רב שמעון ורבנן אין דעם איז שוין דא א מחלוקת וועלכעס איז פריער דרבנן סברי די רבנן לערנען משקה פריער גיט מען עס צו טרינקען ואחר כך מקריב את מנחתה. און ווען האט אנגעהויבן די וואסער בודק צו זיין לויט די רבנן, נישט גלייך ביי דעם טרינקען, נאר אויב נאכדעם האט מקטיר געווען דעם קומץ, דעמאלט האט געווירקט די וואסער, אזוי זאגט די גמרא ווייטער, ורב שמעון סבר, רב שמעון האלט, מקריב את מנחתה ואחר כך משקה, שנאמר שטייט אין פסוק, פריער ווערט דערמאנט אין דער תורה די סדר פון דער מנחת סוטה, און נאכדעם ווי עס ווערט דערמאנט דער סדר פון מנחת סוטה שטייט ואחר ישקה, איז פון דעם א ראיה אז פריער איז הקטרת המנחה און נאכדעם איז די השקאה. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט א מחלוקת פון די רבנן מיט רב שמעונ'ען, דער תנא קמא מיט רב שמעונ'ען, דער תנא קמא זאגט, פריער האט מען געגעבן צו טרינקען, נאכדעם האט מען מקריב געווען, און ר' שמעון זאגט ס'איז געווען פארקערט, נאר דאס איז ר' שמעון מודה, ואם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה איז ער מודה אז כשרה, בדיעבד איז אזוי אויכעט גוט, מיר וועלן פריער מקדים זיין וואס אין די תורה, ווי די סדר פון די פסוקים איז אין די תורה, אין תורה שטייט אזוי. דאס ערשטע ווערט דערמאנט אז מען זאל שרייבן די מגילת סוטה און מען זאל עס אויסמעקן, והשקה את האישה, געדענקט, די ערשטע זאך ווערט דערמאנט והשקה את האישה, די צווייטע זאך ווערט אין דער תורה דערמאנט אז מען זאל מקריב זיין די מנחה. די דריטע זאך ווערט דערמאנט אין דער תורה ואחר ישקה, דאס שטייט שוין נאך דער מנחה, דאס איז די דריטע זאך, ס'איז די צווייטע מאל פון השקאה, נאכער ווערט דערמאנט א פערדע זאך והשקה את המים, דריי מאל, מיר האבן דא אויסגערעכנט פיר זאכן אין די סדר, איז ערשטע מאל שטייט והשקה את האישה.

און נאכדעם ווערט דערמאנט די סדר פון די מנחה, דעריבער זאגן מיר אז די והשקה את האישה קומט מיר דערציילן לגופיה וואס ס'טייטש אז פריער זאל מען געבן צו טרינקען און נאכדעם זאל מען מקריב זיין די מנחה, איי שטייט דאך נאכדעם ואחר ישקה. איז דאס ווי שטייט די ואחר ישקה? דאס שטייט דאך נאך די הקרבה, נאר ואחר איז נישט די טייטש נאך דער הקרבה, נאר ואחר איז די טייטש נאכדעם וואס ס'איז געווארן גוט גוט אפגעמעקט, ווי וועט זיין מ'האט פריער אויסגעמעקט. און מ'האט איר געגעבן צו טרינקען, און ס'איז נאך רישומו ניכר, ס'איז נאך דא אין דעם עפעס א שטיקל צייכן, טויג עס נישט. ואחר, די ואחר גייט ארויף אז נאך דעם מאל וואס מ'האט דאס גוט גוט אפגעמעקט ס'איז נישט רישומו ניכר, דעמאלט. אבער ווען דארף מען טרינקען? שטענדיג דארף מען טרינקען לויט די רבנן פאר די הקרבה. איי שטייט דאך נאך א פסוק והשקה את המים. דאס גייט אויכעט ארויף פאר דער הקטרת המנחה, דער פסוק זאגט אז אויב זי האט נישט געוואלט טרינקען, ס'איז שוין געווארן אויסגעמעקט, אז ס'איז שוין געווארן אויסגעמעקט, און ווען איז דאס אלץ געוועזן ווען? קודם הקטרה, ווייל איך מוז דאך איר געבן צו טרינקען ווען? קודם הקטרה, און דעמאלט טוט מען איר צווינגען. זי זאל טרינקען, איז דאך גוט. נאכאמאל, לויט די רבנן, דער ערשטע מאל וואס שטייט והשקה את האשה, מיינט מען אז פריער זאל זיין השקאה, די צווייטע זאך וואס שטייט די מנחה, מיינט מען צו זאגן אז נאך די השקאה זאל מען מקטיר זיין די מנחה, און ואחר ישקה גייט מען דערציילן אז ס'זאל נישט זיין רישומו ניכר. און דער אנדערער והשקה את המים גייט מען דערציילן אז אויב ס'איז שוין געווארן אויסגעמעקט צווינגט מען איר שוין אז זי מוז טרינקען. רב שמעון לערנט אנדערש. רב שמעון זאגט, ווי מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, אז לכתחילה דארף פריער זיין די מנחה און די הקרבה, און נאכדעם זאל זיין משקה. שטעלט זיך דאך א שאלה, אין תורה שטייט דאך פריער השקאה נאכדעם די מנחה, זאגט רבי שמעון, איך מוז זאגן פריער די מנחה, פארוואס? ווען עס שטייט והשקה שטייט דאך נישט ווען ס'זאל זיין, דארטן שטייט דאך בפירוש נאך די הקרבת המנחה, ואחר ישקה איז א זיכערע זאך, פון די ואחר ישקה אז נאך די הקרבה איז די השקאה. איי שטעלט זיך דאך א שאלה וואס שטייט מען פריער דערמאנט והשקה פאר דער מנחה צו דערציילן דעם דין וואס ר' שמעון האט געזאגט אין דער משנה אז כאטש לכתחילה דארף זיין די מנחה און נאכדעם זאל זיין די השקאה, אבער ווי וועט זיין בדיעבד השקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה. וואס טוט ר' שמעון מיט דעם דריטן? וואס דארטן שטייט והשקה את המים, דאס זאגט ער גייט מען דערציילן אז אויב ס'איז געווארן אויסגעמעקט, און ווען איז עס געווארן אויסגעמעקט? ס'איז געווארן אויסגעמעקט נאך די הקטרת המנחה, דאס שטייט דאך נאך הקטרת המנחה, אז ס'איז געווארן אויסגעמעקט נאך הקטרת המנחה, ווייל אז דער לכתחילה איז דאך לויט רב שמעון איז די סדר ווי אזוי. פריער די מנחה און נאכער משקה, און זי וויל נישט טרינקען, דעמאלט זאגן מיר אז מען טוט איר צווינגען מען זאל טרינקען. די רבנן געפעלט נישט צו לערנען ווי רבי שמעונ'ען, ווייל די רבנן האלטן אז דעם ערשטן פסוק וואס איך האב, גייט מיר דערציילן וויאזוי מען זאל טון א לכתחילה'דיגן דין, אז פריער זאל זיין והשקה און נאכדעם זאל זיין הקרבת המנחה. אבער לויט ר' שמעון איז דאך נישט אזוי, דער ערשטער והשקה גייט דאך מיר דערציילן נישט קיין לכתחילה'דיגן דין, נאר בדיעבד, אז כאטש פריער דארף זיין מנחה און נאכדעם השקאה, נאר בדיעבד איז אזוי אויך גוט, דאס געפעלט נישט די רבנן צו זאגן, אבער ר' שמעון האלט אז ואחר ישקה גייט ארויף אויף די הקטרה, זאגט דאך דער פסוק בפירוש אז נאך דער הקטרה זאל זיין די השקאה. ס'דא נאך א דריטער מאן דאמר. רבי עקיבא, רבי עקיבא לערנט אזוי ווי רבי שמעון, אז מיט איין זאך לערנט ער ווי רבי שמעון, אז פריער דארף זיין הקטרת המנחה, און נאכדעם גיט מען צו טרינקען, אבער מיט דער זאך קריגט ער אויף רבי שמעון. רבי שמעון זאגט דאך אז בדיעבד אז מען האט פריער משקה געווען און נאכער הקטרת המנחה איז אויך כשר, און רבי עקיבא האלט נישט אזוי, שטעלט זיך א שאלה און די סברה פון רבי עקיבא'ן איז אויך מכח זאגט פון והשקה את המים דעם צווייטן, דער אנדערע דער לגופיה לויט רבי עקיבא'ן איז נישט די ואחר ישקה. נאר די והשקה את המים, אויב אזוי וואס דערציילט מען די ערשטע מאל השקאה והשקה את האישה, דאס גייט מען דערציילן אז כאטש איך זאג אז פריער מוז זיין די מנחה און נאכער מוז זיין די השקאה, איז דאך א זיכערע זאך אז ווען האב איך עס אפגעמעקט. שטענדיג ווען נאך דער הקטרת המנחה איז דער פסוק האט מען פריער געזאגט והשקה, אפילו ווען דער כהן האט געטון שלא כדין, ער האט אפגעמערקט פריער, און ווען ער האט אפגעמעקט פריער ווען גיב איך עס צו טרינקען, ווארט איך דאך אלץ מיט דעם טרינקען לאחר הקטרה, אבער די מחיקה איז דאך געווען שלא כדין, ווייל דער שכל איז דאך. אראפצומעקן שם השם זאל איך אלץ אפלאזן ווי מען זאגט אויף שפעטער, אפשר וועט זי זיך מודה זיין, און דעריבער האט א פסוק געזאגט והשקה פריער אז אפילו מען האט אפגעמעקט פריער איז אויך דער דין אז מען טוט צווינגען, און די ואחר ישקה גייט מיר דערציילן אזוי ווי מיר האבן געטייטשט לויט די רבנן נאך די מחיקה און דאס וואס שטייט ביי די ענדע והשקה את המים, דאס זאגט רבי עקיבא לגופו, אינעווייניג אין גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט והשקה מה תלמוד לומר, וואס דארף איך פרעג אויף דעם ערשטן והשקה, וואס גייט מיר דערציילן דער ערשטער והשקה,

שאם נמחקה מגילה, אויב ס'איז געווארן אויסגעמעקט די מגילה, און די אויסמעקן פון מגילה איז געווען אפילו שלא בזמנו, שלא כדין, כ'האב עס אויסגעמעקט פאר די הקטרת המנחה, ואומרת, און זי זאגט איני שותה, זי טרינקט נישט. מערערין אותה טוט מען איר צווינגען, און משקין אותה בעל כרחה, מען גיט איר צו טרינקען בעל כרחה, דברי רבי עקיבא, אזוי האלט רבי עקיבא, און ווען וועל איך איר געבן צו טרינקען? פארשטייט זיך נאך דעם מקטיר זיין די מנחה, ווייל רבי עקיבא לערנט לעכובא, פריער מוז זיין די מנחה און נאכער די השקאה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, ואחר ישקה מה תלמוד לומר, די אחר ישקה דאס איז די צווייטע השקאה, פריער שטייט והשקה את האשה, און נאכדעם שטייט די דין פון מנחה, און נאכדעם שטייט ואחר ישקה, פרעגט ער אויף דעם ואחר ישקה, והלא כבר נאמר. שטייט דאך אין דריטן פסוק והשקה. אלא נאר דאס וואס שטייט ואחר ישקה מיינט מען צו זאגן לאחר כל מעשים כולן האמורים למעלה, נאך די אלע זאכן וואס ווערן פריער דערמאנט, פריער ווערט דערמאנט וואס מען טוט מיט די מקטיר זיין, ס'ווערט דערמאנט מען שווערט אריבער און מ'איז מקטיר די מנחה. מגיד, ג' דברים מעכבין בה, דריי זאכן האלטן צוריק, איך קען נישט מאכן די השקאה כל זמן איך מאך נישט די דריי זאכן, עד שלא קרב הקומץ, ועד שלא נמחקה מגילה, די מגילה מוז זיין אפגעמעקט, די גמרא וועט באלד פרעגן, אז די מגילה איז נישט אפגעמעקט, וואס זשע האב איך איר צו געבן צו טרינקען, דער גאנצער ענין זי טרינקט די קללה טרינקט זי, ועד שלא תקבל עליה שבועה. דאס וואס רב שמעון זאגט עד שלא קרב הקומץ, רב שמעון לטעמיה, רב שמעון גייט לויט זיין טעם, דאמר וואס ער זאגט מקריב את מנחתה ואחר כך משקה. פרעגט די גמרא, רב שמעון זאגט אז עד שלא נמחקה מגילה, מען מוז זיין פריער מחיקת מגילה, נאכדעם טרינקען. אלא מאי משקה לה, וואס גיט מען איר צו טרינקען? אמר רב אשי לא נצרכה אלא לשרישומו ניכר, ער מיינט צו זאגן אז אויב ס'איז געבליבן א צייכן דארף מען נאכאמאל אפמעקן אז ס'זאל גארנישט נישט בלייבן קיין צייכן פון די מגילה, האט מען געלערנט עד שלא תקבל עליה שבועה, מישתא הוא דלא שתיא, טרינקט זי נישט. אויב מען האט נישט איבער געשוואוירן הא מיכתב כתבי לה, אבער די מגילה טוט מען שרייבן פריער איידער מען האט איר איבער געשוואוירן, ווי קען אזוי עס זיין והא דאך אמר רבא, רבא האט געזאגט מגילת סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה לא עשה ולא כלום. פארוואס לא עשה ולא כלום? ווייל פריער שטייט די קבלת שבועה ואמרה האשה אמן אמן, און נאכדעם שטייט וכתב את האלות, ענטפערט די גמרא כדי נסבה, דאס כאפט ער אן שלא לצורך, אפילו שרייבן טוט מען נישט שרייבן די מגילה כל זמן זי האט אויף זיך נישט גענומען די שבועה. רשי. הכי גרסינן.

דאס בין איך נישט גורס, שאין זה לשון ברייתא ופירוש משובש הוא, דאס הייסט אויב כ'בין עס גורס וועט אויסקומען א פארגרייזטע זאך, ווייל ווי מיר האבן יעצט געלערנט פשט, אויף וועלכן והשקה פרעג איך די קשיא? איך פרעג די קשיא אויף דעם ערשטן והשקה. וטעה, ער האט זיך טועה געווען, וטעה בוהלא כבר נאמר, דמשמע ער האט געלערנט שזה נאמר תחילה אז דאס איז געשטאנען פריער, ער האט אזוי, די גרסה איז געווען אזוי, תנו רבנן, והשקה בתרא מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר והשקה קמא. קומט אויס אז די קשיא איז געווען אויף וועלכע? אויף דעם והשקה בתרא, אין אמת'ן איז נישט די קשיא אויף דעם צווייטן והשקה, נאר די קשיא איז אויף דעם ערשטן. והכי פירושא, סדר המקראות כך הוא, דער סדר פון די פסוקים איז אזוי, וכתב, מען זאל שרייבן די מגילת סוטה, ומחה, ער זאל אויסמעקן, והשקה אנטרינקען והניף המנחה,

א דריטע זאך שטייט ואחר ישקה את האשה האט איר שוין די צווייטע השקאה, איך רוף עס אן די דריטע ווייל איך רעכן דאך אריין די מנחה, איז ערשטע שטייט והשקה את האשה און נאכדעם שטייט די מנחה, מען זאל מקטיר זיין די מנחה, און נאכדעם שטייט ואחר ישקה את המים והדר תו כתיב השקאה שלישית שטייט א דריטע מאל צו טרינקען והשקה את המים והיתה אם נטמאה. וגומר וקאמר רבי עקיבא ער פרעגט די קשיא נישט ווי יענע גירסא איז געוועזן אז מען פרעגט אויף דעם לעצטן והשקה והלא כבר נאמר ווייל עס שטייט פריער ניין והשקה את האשה דכתיב קודם הקטרת המנחה מה תלמוד לומר דער ערשטער והשקה דארף ניט שטיין והלא כבר נאמר אחר הקטרת המנחה והשקה את המים.

אויב אזוי אז ס'איז בדווקא די השקאה נאך הקטרה, און מה תלמוד לומר והשקה את האשה אחר המחיקה, פארוואס שטייט והשקה נאך די מחיקה פאר דער הקטרה? איז דאס קומט מען לערנען, ללמדך שאם נמחקה מגילה ואמרה איני שותה ולא הודית לומר טמאה אני, איז דעמאלט זאגן מיר מערערין אותה. פרעגט די גמרא, במאי קמיפלגי? דאס גייט אראפ אויף אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט אז די רבנן האלטן אז ביי א סוטה פריער האט מען איר געגעבן צו טרינקען, נאכער האט מען מקריב געווען די מנחה, און רבי שמעון לערנט אז לכתחילה האט מען פריער מקריב געווען די מנחה. און נאכער האט מען איר געגעבן צו טרינקען, אין וועלכע סברה קריגן זיי זיך? תלתא קראי כתיבי, אין דער פרשה ווערט דערמאנט דריי מאל אז מען זאל געבן צו טרינקען די סוטה די מי המרים, והשקה קמא, ס'ערשטע מאל שטייט והשקה את האישה,

והשקה קמא דער ערשטער והשקה וואס דאס ווערט דערמאנט פאר דעם וואס מען איז מקריב די מנחה, לגופיה טוט מען דערציילן דעם עיקר דין, שמשקה פריער גיט מען צו טרינקען ואחר כך מקריב את מנחתה, און נאכדעם האט ער געגעבן צו טרינקען איז מען מקריב איר מנחה. ואחר ישקה, דאס וואס שטייט נאך הקרבת המנחה ואחר ישקה, מיינט מען נישט ואחר נאכדעם ווי מ'האט מקריב געווען די מנחה, ניין, די השקאה איז קודם הקרבת המנחה, נאר מיבעי ליה איך דארף דאס האבן לשרישומו ניכר, די ואחר גייט ארויף אויף דעם אפמעקן אז איך דארף אזוי אפמעקן אז ס'זאל גארנישט ניט בלייבן קיין צייכן פון דעם געשריבענעם אויף דער מגילה. והשקה בתרא, וואס ווערט דערמאנט נאך דעם ואחר ישקה נאך אמאל והשקה את המים, שאם נמחקה מגילה, אויב די מגילה איז געווארן אפגעמעקט, ווען? פארשטייט זיך פאר הקטרת המנחה, ווייל דער סדר פון השקאה איז דאך לויט די רבנן קודם הקרבת המנחה, ואומרת און זי זאגט איני שותה, זי טרינקט נישט, ווען זי זאגט זי איז טמא, דעמאלט טרינקט זי נישט, ווייל דער גאנצער ענין פון טרינקען די וואסער איז דאך מברר צו זיין צי איז ריין צי זי איז טמא, אבער דא אויב זי זאגט איך בין ריין נאר איך וויל נישט טרינקען, מערערין אותה טוט מען איר צווינגען און משקה אותה בעל כרחה, און מען טוט איר אנטרינקען בעל כרחה. קומט אויס די רבנן לערנען אז די ערשטע והשקה והשקה את האשה דאס איז דווקא אז ס'מוז זיין פריער השקאה און נאכדעם זאל זיין הקרבת המנחה, כאטש נאכדעם שטייט ואחר ישקה, נאר איך מוז זאגן אז דער ערשטע פסוק גייט מען דערציילן לגופו וויאזוי די סדר איז, און די שפעטערדיגע פסוקים גייען אויף א דרשה, איז דער ערשטע פסוק דווקא אז משקה און נאכדעם איז מען מקריב די מנחה, מוז איך שוין זאגן אז ואחר ישקה, כאטש עס שטייט נאך הקטרה. דאס גייט ארויף אויף קודם הקטרה, און אחר גייט נישט ארויף נאך די הקטרה, נאר אחר גייט ארויף נאך די מחיקה, אז אויב מ'האט אפגעמעקט און ס'איז נאך געבליבן א צייכן איז נישט גוט, ואחר נאכדעם מ'טוט אינגאנצן אפמעקן, און די והשקה בתרא וואס ער גייט מיר דערציילן אז מ'טוט איר צווינגען רעדט זיך אויכעט אויף קודם הכתרה. יעצט ורבי שמעון סבר, רבי שמעון וואס ער לערנט אז לכתחילה זאל מען די ערשטע זאך מקריב זיין די מנחה, און נאכער זאל מען איר געבן צו טרינקען, ער האלט ואחר ישקה לגופו, ואחר ישקה, די ואחר ישקה שטייט דאך נאך הקרבת המנחה, דאס גייט מען דערציילן לגופו שמקריב את מנחתה, פריער איז מען מקריב די מנחה, ואחר כך משקה, נאכדעם גיט מען איר צו טרינקען. והשקה קמא, דער ערשטער והשקה, כאטש דער ערשטער והשקה ווערט דערמאנט פאר דעם הקרבת המנחה, מיינט נישט דער פסוק צו זאגן אז אזוי לכתחילה די סדר, נאר דער פסוק מיינט צו זאגן שאם השקה, אז אויב מען האט געטון פארקערט, מען האט פריער געגעבן צו טרינקען, ואחר כך הקריב את מנחתה, נאכער האט מען מקריב געווען די מנחה כשרה, איז אויך כשר. והשקה בתרא דערציילט מען שאם נמחקה מגילה. אז די מגילה איז געווארן אפגעמעקט ואמרה און זי האט געזאגט איני שותה זי וויל נישט טרינקען מערערין אותה און משקין אותה בעל כרחה טוט מען איר צווינגען זאל טרינקען בעל כרחה אזוי ווי איך האב געזאגט לויט די רבנן אז די והשקה בתרא גייט מען דערציילן מערערין אותה בעל כרחה איז די זעלבע זאך לויט די רבנן. ורבנן, די רבנן ווילן נישט לערנען ווי רבי שמעון, ווייל זיי זאגן, בדיעבד לא פתח קרא, דער פסוק הייבט נישט אן בתחילת דבריו דערציילן א זאך וואס מ'האט, א דיעבד'דיגן דין וואס מ'האט נישט געטון ווי די מצוה איז. אין אנפאנג זאגט דער פסוק ווי די זאך איז, נאכער ברענגט ער אראפ פסוקים צו דרש'ענען, דעריבער קען איך נישט לערנען אזוי ווי ר' שמעון, אז דעריבער שטייט מיר די ערשטע והשקה צו זאגן אז בדיעבד אז ס'פריער געווען השקה און נאכדעם הקרבת המנחה איז גוט, ווייל דער פסוק הייבט נישט אן מיט דיעבד. יעצט שטעלט זיך א שאלה, מיר האבן דאך פריער געהאט א ברייתא, אין דער ברייתא ווערט דערמאנט ר' עקיבא מיט ר' שמעון'ען, וואס ביידע האלטן אז עס ערשטע איז הקרבת המנחה, און נאכדעם גיט מען איר צו טרינקען, דאך זעען מיר אז אין די סדר פון די פסוקים טוען זיי אנדערש דרש'ענען. רב שמעון האבן מיר געזאגט דרש'נט פון דעם ערשטן והשקה את האשה אז אויב מען האט געטון פארקערט איז אויכעט כשר, און רב עקיבא האבן מיר פריער געזאגט טוט דרש'נען פון ערשטן והשקה אז אויב זי זאגט איני שותה איז מערערין. פון דעם ואחר ישקה האבן מיר געזאגט לויט רב שמעונ'ען איז עס לגופיה און לויט רב עקיבא'ן האבן מיר געזאגט צו לרישומו ניכר. און די דריטע השקאה והשקה את המים האבן מיר געזאגט לויט רב עקיבא'ן איז עס לגופיה און לויט רב שמעון איז מערערין, אין וועלכע זאך קריגן זיי זיך? קודם כל קריגן זיי זיך בדיעבד, רב שמעון לערנט דאך אם השקה ואחר הקריב מנחתה, אז בדיעבד מען האט געטאן פארקערט איז כשר.

וואס מ'האט אפגעמעקט שלא כדין, אויב איך זאג מ'גיט איר צו טרינקען נאכדעם הקרבת המנחה, פארשטייט זיך דאך אז וואס שפעטער כ'קען אפמעקן מעק איך אפ שפעטער, טא ווען איז די צייט אויסצומעקן די מגילה, איז דאך זיכער לאחר הקרבת המנחה. און אפילו מען האט פריער אויסגעמעקט, נאר דער אויסמעקן איז געווען קודם הקרבת המנחה, די כהנים האבן געטון שלא כדין, דאך טוט מען איר צווינגען, דעריבער שטייט נאר דער ערשטער והשקה והשקה את האשה פאר הקרבת המנחה, אבער ווען זאל זי טרינקען? טרינקען זאל מען איר געבן נאך דעם הקרבת המנחה. אבער לויט ר' שמעונ'ען, די דין מערערין אז מען טוט איר צווינגען לערן איך דאך אפ פון לעצטן והשקה, ווען טוט מען איר צווינגען? דווקא ווען ס'איז געווען ווי די דין איז אז מ'האט אויסגעמעקט די מגילה נאכדעם הקרבת המנחה, איז צוויי זאכן דא א חילוק פון רב עקיבא מיט רב שמעון'ען, איין חילוק איז דא בדיעבד אז מ'האט פריער געגעבן צו טרינקען און נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה, לויט רב שמעון'ען איז עס גוט און לויט רב עקיבא ניט. נאך א חילוק איז דא, אויב מען האט אויסגעמעקט די מגילה פאר דעם הקרבת המנחה, איז לויט רב עקיבא'ן צווינג איך אז נאך הקרבת המנחה זי זאל טרינקען, אבער לויט רב שמעונ'ען אז ס'איז געווארן אויסגעמעקט שלא כדין, טוט מען נישט צווינגען. רש"י פרעגט די גמרא, וסבר רב עקיבא משקין אותה בעל כרחה? האלט דען ר' עקיבא אז מען גיט איר צו טרינקען בעל כרחה? אזוי האבן מיר דאך פריער געזאגט אין אנפאנג עמוד די צווייטע שורה אז ר' עקיבא טוט אפלערנען פון דעם ערשטן והשקה שאם נמחקה מגילה ואומרת איני שותה מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה. האלט דען ר' עקיבא אזוי אויך? והתניא מיר האבן געלערנט. רב יהודה אומר רב יהודה זאגט כלבוס של ברזל מטילין לתוך פיה מען לייגט אריין אין איהר מויל כלבוס של ברזל כלבוס איז די טייטש אז אן אייזערנע זאך וואס האט צוויי ציינער און זי קען נישט פארמאכן די מויל שאם נמחקה מגילה אויב עס ווערט אויסגעמעקט די מגילה. ואמרה איני שותה, און זי זאגט זי וויל נישט טרינקען, מערערין אותה, טוט מען איר צווינגען, ומשקין אותה בעל כרחה. אזוי זאגט דער תנא קמא. אמר רב עקיבא האט רב עקיבא געזאגט, כלום אנו צריכין, פארוואס דארפן מיר אז די סוטה זאל טרינקען, אלא לבודקה זאל איר בודק זיין צו זי טהורה צו זי טמאה. והלא בדוקה ועומדת, אז זי זאגט זי וויל נישט טרינקען איז דאס א פאקט אז זי איז טמא, דעריבער גיט מען איר נישט צו טרינקען, אלא נאר עד שלא קרב הקומץ, איידער מ'האט מקריב געווען דעם קומץ און זי זאגט זי וויל נישט טרינקען, יכולה לחזור בה, קען זי חרטה האבן און זאגן זי וויל נישט טרינקען, און איך צווינג איר נישט ווייל זי איז דאך מודה אז זי איז טמא. משקרב הקומץ, ווען מ'האט שוין מקריב געווען דעם קומץ, אינה יכולה לחזור בה, קען זי נישט חרטה האבן. וואס הייסט זי קען דא נישט חרטה האבן? די גמרא וועט באלד פרעגן אויף דעם. אויב איך זאג ווען זי זאגט איני שותה איז גלייך ווי זי זאגט טמאה אני, איז אויב זי זאגט טמאה אני משקרב הקומץ איז דאך אויך דער זעלבער דין אז איני שותה, אבער וואס זעהן מיר דא אויך? זעהן מיר דאך דא אויך אז ר' עקיבא האלט מען טוט נישט צווינגען, ווייל אויב זי זאגט איני שותה איז גלייך ווי זי זאגט אז איז טמא, זאגט די גמרא ולטעמך, לויט דיר איז גוט, תיקשי לך היא גופה, די ברייתא אליין איז דאך שווער. אין דער ברייתא שטייט משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה, אז מען האט מקריב געווען דעם קומץ קאן זי נישט חרטה האבן, זי מוז טרינקען, פארוואס זאל זי טרינקען? ר' עקיבא לערנט דאך ווען זי זאגט איני שותה איז גלייך ווי זי זאגט אז איז טמא, והלא בדוקה ועומדת, ס'איז דאך שוין בדוקה אז איז טמא, והא ראיה זי וויל נישט טרינקען? זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא קמהדרא בה מחמת רתיתא, אויב זי האט חרטה, זי ציטערט, מיר זעען זי ציטערט, זאגן מיר, וואס ציטערט זי? פון דעם איז א סימן אין אמת'ן. איז זי א טהורה, און זי קען ביי זיך נישט באשליסן. פריער האט זי געזאגט זי וועט טרינקען ווייל זי ווייסט זי איז א טהורה, נאכהער זי האט מורא אפילו זי איז א טהורה וועט די וואסער אויך אויף איר שלעכט ווירקן, דעריבער ציטערט זי און זי האט חרטה זי וויל נישט טרינקען. דעריבער זאגן מיר אז אויב משקרב הקומץ, מ'האט שוין מקריב געווען דעם קומץ, צווינג איך איר צו טרינקען, און די זעלבע זאך וואס איז געשטאנען אין דער ברייתא גלייך אויבן פון עמוד, תנו רבנן והשקה, אז ר' עקיבא לערנט מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה, רעדט זיך אויך ווען זי ציטערט. ציטערן, ווען האט א מענטש מורא? א מענטש האט מורא ווען ער האט נישט קיין פעסטן באשלוס, ער ווייסט נישט וואס צו טון, צו אזוי איז גוט צו אזוי איז גוט, האט ער מורא די זאך צו טון. והא דקהדרא בה מחמת בריותא, אז זי האט חרטה און עס ארט איר נישט, זי ציטערט נישט, זי זאגט א קאלטן איני שותה און זי טרינקט נישט. איז עס זיכער טמא. זי האט פריער געוויסט אז עס איז דאך טמא, טראכט זי זיך, ווען מען וועט קומען איך זאל טרינקען וועל איך נישט טרינקען, איז נישט קיין חילוק צו קרב קומץ צו לא קרב קומץ, טוט זי נישט טרינקען, ווי די גמרא וועט באלד דא זאגן, לכאורה דארפסטו דאך מער מורא האבן. דארטן וואו ס'איז יא טמא, נאר דארטן וואו ס'איז יא טמא, ווי מען זאגט, איז איר מעשה וואס זי גייט יעצט טון, דאס וואס זי וויל נישט טרינקען איז ביי איר א פעסטע באשלוס, זי טראכט נישט אז זי האט ריכטיג, נישט ריכטיג באשלאסן, זיכער דארף זי נישט טרינקען, אבער דארטן ווען זי איז א טהורה און זי ווייסט נישט, קען זיין אז די וואסער וועט איר פארשאטן כאטש זי איז טהורה, און קען דאך זיין פונקט פארקערט אזווי מיט פארקערט גוט דאס ברענגט נאך א ברכה אויף איר און זי ווייסט נישט ווי צו באשליסן ציטערט זי מיט דעם וואס זי זאגט איני שותה והכי קאמר אזוי שטייט אין דער צווייטער ברייתא כל מחמת בריותא איז לשון מחמת איז אביסל שווער צוליב די געזונטקייט צוליב די רואיגקייט בריותא דארף שטיין אויב זי ווען זי זאגט איני שותה איז זי רואיג. כלל וכלל לא שתיא, טוט זי נישט טרינקען אפילו מ'האט שוין מקריב געווען דעם קומץ, ווייל זי בדוקה ועומדת, מחמת רתיתא, איך זע זי ציטערט, דעמאלט איז דער דין, עד שלא קרב הקומץ, מ'האט נאך נישט מקריב געווען דעם קומץ, דאכתי לא אימחיק מגילה, מ'האט נאך נישט אויסגעמעקט די מגילה. ווייל די מגילה טוט מען דאך אויסמעקן ווען? נאך הקרבת המנחה? אי נמי אימחיק מגילה, אפילו מען האט שוין אויסגעמעקט די מגילה, אבער דשלא כדין עבוד כהנים, די כהנים האבן געטון שלא כדין, דמחקי וואס זיי האבן אפגעמעקט פאר הקרבת הקומץ, מען דארף דאך אפמעקן שפעטער, איז דעמאלט. מציא הדרא בה, קאָן זי חרטה האָבן. ווי איז אָבער משקרב הקומץ? מ'האָט אויסגעמעקט די מגילה נאָך דעם וואָס מ'האָט מקריב געווען דעם קומץ, דבדין עבוד כּהנים דמחקי, די כּהנים האָבן געטאָן מיטן דין וואָס זיי האָבן אָפּגעמעקט. לא מציא הדרא בה, דעמאָלט קאָן זי נישט חרטה האָבן. רשי, זאגט די גמרא, קשיא דרב עקיבא אדרב עקיבא, ס'דא א סתירה פון רב עקיבא'ן אויף רב עקיבא פון דער ערשטער ברייתא אין אנפאנג עמוד וואס מ'האט דערמאנט, צו דער צווייטער ברייתא וואס ס'הייבט זיך אהן רבי יהודה אומר כלבוס של ברזל, התם אמר מחיקה מעכבא. אין דער ערשטער ברייתא ווערט דערמאנט אז כל זמן ס'איז נישט געווארן אויסגעמעקט, אויב זי זאגט איני שותה קען זי חרטה האבן, און איך צווינג איר נישט צו טרינקען, אויב ס'איז שוין געווארן אויסגעמעקט די מגילה צווינג איך איר צו טרינקען אפילו מ'האט נישט מקריב געווען דעם קומץ, אזוי שטייט דאך אין דער ערשטער ברייתא. ווייל דער ערשטער והשקה, דאס וואס שטייט והשקה את האשה, שטייט דאך פאר הקרבת המנחה, טו איך דאך טייטשן אפילו מען האט אויסגעמעקט שלא כדין, דאך זאגן מיר אויב מען האט נאר אויסגעמעקט די מגילה, טו איך איר שוין צווינגען צו טרינקען אויב זי וויל נישט. כל זמן מ'האט נישט אויסגעמעקט קען זי זאגן איני שותה, אויב מ'האט שוין אויסגעמעקט, אפילו מ'האט אויסגעמעקט פאר דעם הקרבת הקומץ קען זי נישט חרטה האבן. והכא אמר, און דא אין דער צווייטער ברייתא זאגט רב עקיבא, קומץ מעכב, אז כל זמן מ'האט נישט מקריב געווען דעם קומץ, אפילו מ'האט אויסגעמעקט די מגילה, דאך זאג מיר אז זי זאגט איני שותה צווינג איך איר נישט צו טרינקען. אזוי איז דאך געשטאנען אין סוף עמוד אי נמי אימחיק מגילה דשלא כדין עביד כהנים דמחקי מציא הדרא בה, קאן זי חרטה האבן, אין דער ערשטער ברייתא נישט אזוי איז געשטאנען ענטפערט די גמרא תרי תנאי ואליבא דרב עקיבא צוויי תנאים קריגן זיך וואס רב עקיבא האלט. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, אמרה איני שותה מחמת בריותא, זי האט געזאגט זי טרינקט נישט און זי איז געווען רואיג, און רב עקיבא לערנט דאך אז אויב זי איז רואיג ווען זי זאגט איני שותה איז דאס א פאקט אז זי איז טמא, וחזרה ואמרה שותה אני, נאכער האט זי געזאגט זי טרינקט יא, מהו? ווי איז דער דין לויט חציבין צו גיב איך איר צו טרינקען? זי וויל דאך טרינקען. צי זאגן מיר, כיוון דאמרה איני שותה, אז זי האט פריער געזאגט זי טרינקט נישט, טמאה אני קאמרה, האט זי געזאגט זי איז טמא. וכיוון דאחזיק נפשה בטומאה, אז זי האלט זיך אז זי איז טמא, לא מציא הדרה בה, קען זי נישט חרטה האבן. או דילמא דא, כיוון דאמרה שותה אני, ווייל אז זי זאגט דאך אז זי טרינקט. גליא דעתה, איז דאס א באווייז אז דאס וואס זי האט פריער געזאגט איני שותה דמחמת ביעתותא הוא דאמרה האט זי עס געזאגט פון שרעק, תיקו בלייבט שטיין די שאלה. אמר אבוה דשמואל, האט געזאגט דער טאטע פון שמואל'ן, צריך שיתן מר לתוך המים, מען דארף אריינלייגן א ביטערע זאך אין די וואסער. מאי טעמא? דאמר קרא שטייט אין פסוק מי המרים שמרים כבר אז זיי זענען שוין ביטער קודם מחיקה זיי ווערן אנגערופן מי המרים נאך פארן אויסמעקן הייסט עס אז ס'איז דא א זאך וואס די זאך מאכט עס ביטער. רש"י.